דא איז דאך געווען א מעשה נס ועלו המים לקראתה, האט ער נישט געוואלט נעמען מער פון אביסל, מער פון א משהי וואס האט געבעטן. אויף דער תירוץ קען מען זיך דינגען. קודם כל שטייט אז ווי די נס איז געמאכט געווארן, א שטייגער ווי די אין באר במדבר, די מן געמאכט געווארן כדי נהנה צו זיין, מעג מען. און בכלל די נס איז נישט אין די וואסער, די נס איז געווען ממעט זיין די טירחה פון רבקה זאל נישט דארפן אראפגיין, טיפער נעמען די וואסער, אבער די וואסער אליינס איז געווען ס'איז נישט קיין מים של נס. אויב זאגן וואלט איך געקענט ענטפערן אן אנדערע תירוץ, אין גמרא שטייט שיעור שתיה איז רביעית, אבער אין ווייניגער פון דעם, מלוא לוגמיו, ווייניגער פון רביעית, מיתבא דעתיה, אז א מענטש איז דארשטיג, זאגט די גמרא לענין יום כיפור, ער טרינקט מלוא לוגמיו, האט דאס אים געגעבן די אטעם אויף צוריק. גמיעה שטייט אין גמרא אין שבת איז נאך ווייניגער פון מלוא לוגמיו, כדי גמיעה איז נאך ווייניגער. דאס איז געווען די פרובע פון רבקה וואס אליעזר האט געמאכט, ביסטו דארשטיג, בעטסטו אסאך וואסער, פארשטיי איך, ס'איז דיך נייטיג, דו גייסט אויס, ביסט א בולמוס, מוזט טרינקען וואסער, הגמיאיני, ביסט דאך נישט דארשטיג, די גמיעה נעמט נישט אוועק קיין דארשט. איז דאָ שטײט דאָ אַ טײַך? גײ אַראָפּ און נעם אַלײנט װאַסער, נאָך אַ מינוט װעל איך דיר געבן. ער האָט געװעלט זען, אַפֿילו װען ער בעט כּדי גמיעה, װאָס איז נישט קײן דאָרשטיקער מענטש, צי זי איז גרײט צו מאַכן די חסד, צי זי איז גרײט אים צו געבן. אָבער די אמת, איך האַלט אױף דרך אַבֿודה איז דאָ דאָ אַ טיפֿערער תּירוץ. צדיקים האָבן געזאָגט, אין אַ לגימה פֿון װאַסער קען אַ מענטש מתגשם װערן. אליעזר עבד אברהם האט זיך אכטונג געגעבן נישט צו טרינקען וואסער מער וואס מען דארף ס'איז געווען א לימוד לדורות, נישט מתגשם זיין מיט די שתיה, האט ער נאר געזאגט הגמיאיני נא מעט מים, און ס'איז טאקע א אינטערעסאנטע דיוק, זי האט אים געזאגט שתה וגם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתות. און שפעטער האט זי טאקע אזוי געטוען, ותשאב לכל גמליו עד אשר כילו לשתות, אבער ס'א חילוק, די ערשטע לשתות שטייט חסר אן א ו', למד שין תיו תיו. די צווייטע מאל שטייט לשתות מיט א ו'. די וועלט פארציילט אז ווען די בעל שם איז געפארן האט געהאט א קפיצת הדרך מיט די בעל עגלה זיינע, די גוי, אלעקסי, האט געהאט א קפיצת הדרך, אזוי זאגט די וועלט, די חסידישע געדאנק האבן די פערד געווען זיכער זיי זענען נישט קיין פשוטע פערד, אלע פערד גייען אויף דר'ערד, און די פערד פארן פון מעזשיבוזש קיין לובלין מיט א האלבע שעה, זיי זענען נישט קיין פערד, נאר עפעס העכערס, אבער ווען מ'איז אראפגעקומען און מ'האט זיי געגעבן צום מספוא און זיי האבן אריינגענומען דאס גאנצע קאפ אין דעם, האבן זיי געוואוסט און די עולם ארום האט געוואוסט אז ס'איז געווען פערד און ס'איז געבליבן פערד. די ערשטע מאל האט רבקה געזאגט לשתות חסר, ס'איז געווען נאך אליעזר מיט די קפיצת הדרך מיט ס'גאנצע, דא איז לשתות חסר, אבער זי האט איר געגעבן די וואסער איז לשתות מלא מיט א וו, זיי האבן געטרינקען אזוי ווי די גמלים טרינקען ווי ס'דארף צו זיין נאר לשתות מלא, און דעמאלס ס'שטייט אין תפארת שלמה וישם לפניו לאכול, ברענגט דער תרגום יונתן, וישם האט באמערקט אז מ'האט געלייגט סם, האט אליעזר געזאגט לא אוכל עד אם דיברתי דברי, איז אלע פרעגן מה נפשך איז דא סם, איז וואס וועט העלפן דיברתי דברי, זאגט דער תפארת שלמה אין נצבים א אנדערע סארט סם, נישט אונזער סם וואס הייסט ביי אונז א סם, אליעזר פלעגט עסן ביי אברהם אבינו אכילה בקדושה, העכערע אכילה איז דאס געווען. אברהם אבינו האט גענומען געסט האט ער געזאגט אחר תעבורו, די אחר די סיטרא אחרא העט אוועק גיין פון די סעודה, ביי מיר אין סעודה זאגט אברהם אבינו איז נישטא קיין אחרא, נישטא קיין סיטרא פון אחרא. תיקן אברהם אבינו עירובי תבשילין די אלע ניצוצות וואס איז דא אין די מאכלים זאגט דער תפארת שלמה האט אברהם אבינו מתקן געווען, און דא קומט ער צו לבן, מען עסט אזוי ווי לבן קען עסן, אזוי ווי לבן ווייסט עסן, מיט די גרויסע היי פון עולם הזה.

און דאס אזוי אידן פירן זיך, יעדע אכילה בקדושה, און לחם אשר הוא אוכל און אלץ וואס זיי טוען מאכן זיי בקדושה. ס'איז דא א גמרא אין שבת, גמרא זאגט אז א מענטש גייט אין א מארק קויפן וועדזשטעבלס, אמאל איז געווען די סדר דארטן אין די מארק, מ'האט פארקויפט בינטלעך פון וועדזשטעבלס,

שטייט אין די גמרא לשון חכמים מרפא, לשון חכמים עושר, לשון חכמים ברכה, מען לערנט אין די תורה טרעפט מען אסאך עצות פון ברכה פון עשירות, אבער דאס איז נישט קיין עצה, מען דארף זיין א נאר אויף נישט צו טוהן דאס, די וועלט זאגט ווען די נאר קומט אין מארק פרייען זיך די סוחרים, דאס איז דאך א נאר, נישט אויף אים איז די גמרא געזאגט געווארן, אבער כ'האב געזאגט די גמרא מיינט אסאך טיפער, ס'דא א מסורה דריי מאל שטייט מה היא. ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך אברהם מיט עפרון מה היא און ביי מרגלים שטייט ראיתם את הארץ מה היא און דוד המלך זאגט הודיעני השם קצי ומדת ימי מה היא ער מיינט נישט נאר ווי לאנג די יארן איז מדת וואס טו איך מיט מיינע טעג ווי פיל איך אן מיינע טעג וראיתם את הארץ מה היא די וועלט די היי ס'גרויס ס'קליין מה היא ווי איז זי. ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך, די עפרון וואס איז נבהל להון, און אברהם אבינו וואס האט געמאכט כסף מלא, וואס האט דאס אנגעפילט, יעדע זאך האט ער מעלה געווען לשורשו. כישא כי כישא אבער אורכא, די לאנגע טעג, די גוטע טעג, ממילא. דאס ווייסן אידן שטענדיג. אויסנוצן די טעג, אויסנוצן די מעגליכקייט, אויסנוצן די גשמיות, די ארץ, די כסף, די ימים, די צייט, אלץ אויף קדושה. זאל די אייבערשטער העלפן מען זאל טאקע האבן. די גרויסע השפעות ווי מען האט געווינטשן פאר א יאר בני חיי מזוני בפשיטא רויחא לויט די אמעריקאנישע השגות נישט לויט אונזערע ארץ ישראל'דיגע קליינע השגות גרויסע ברייטע השגות און ס'זאל זיין אין רוחניות אויכעט פיל אידישע קינדער און אידישע לעבן און נוצן דעם עולם הזה גוט, ס'זאל זיין ברייט אבער מ'זאל אים קענען פארקלענערן, דיקא געדענקען די היי, געדענקען צו וואס מ'גייט און צו וואו מ'גייט, און דער אייבערשטער זאל ווינטשן אלע אידן מיט א גוטע ברכה אין אלע ענינים.